המנער טליתו בשבת. איינער שאקלט אויס זיין קלייד שבת. ער וויל אראפנעמען פון דעם שטויב חייב חטאת. איז ער חייב א קרבן חטאת זאגט רשי דזהו ליבונה. ער האט עובר געווען אויף די מלאכה פון מלבן. אבער זאגט די גמרא ולא אמרן אלא בחדתי א נייע קלייד וואס א מענטש איז מקפיד זאגט רשי שאבק מקלקל מראיתה וואס די שטויב נעמט אראפ די קאלער וקפיד עליה מענטשן זענען מקפיד איז דאס איז די כיבוס איז ווען מען שאקלט עס אפ דאס איז מלבן אבל בעתיקי א אלטע קלייד לית לן בה דארף איך נישט חושש זיין און מען מעג עס יא אפשאקלען, און ולא אמרן אלא באוכמי, שווארצע קליידער איז דעמאלס אז ס'גייט ארויף דעם שטויב ווערט עס ווייס, זענען מענטשן מקפיד עס אפצושאקלען, אבל בחיורי, ווייסע קליידער וסומקי, רויטע קליידער לית לן בה, איז אויך נישט דא קיין פראבלעם. פארוואס ווייל מען זעט נישט די שטויב? זענען מענטשן נישט מקפיד דאס אפצוקלאפן? איז דאס נישט די כיבוס פונעם בגד? און והוא די גאנצע איסור איז נאר אויף שווארצע נייע קליידער דקפיד עלי' אז ער איז מקפיד אז ס'זאל נישט זיין, פשט אפילו אינדערוואכן איז ער מקפיד אויף דעם, שבת וויל יעדער איינער האבן א שיינע קלייד אויף שבת.

מען קען ווייטער שאקלען אין פנים פון עולא, אנן לא קפדינן מידי, אונז זעמיר זיך נישט מקפיד צו גיין אנגעטון אזוי זויבערדיג אין די וואך און ממילא שאקלען מיר עס אפ לכבוד שבת, אבער עס איז נישט ס'איז נישט כיבוס און נישט ליבון, פארציילט די גמרא נאך אזא ענדליכע מעשה. אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אביי איז געווען פאר רב יוסף שבת, אמר ליה האט רב יוסף געבעטן אביי הב לי כומתאי, געב מיר כומתאי, מיין היט, חזא האט ער געזען דאיכא טלא עליה, האט אביי געזען אז עס איז דא אביסל טל אויפן היט, הוה קא מחסם למיתבה ליה. האט אביי זיך צוריק געהאלטן פון עס צו געבן, לשון לא תחסום, פשט ער האט קודם געוואלט אויסשאקלען, אבער ער האט געטראכט אפשר טאר מען נישט שאקלען, אמר ליה האט ר' יוסף געזאגט נפוץ שדי, קלאפ אראפ די טל, אנן לא קפדינן מידי, אונז זעמיר נישט מקפיד אנצוטון א הוט מיט שטויב מיט טל, ממילא איז דאס נישט קיין כיבוס און קיין ליבון פאר אונז. און מען רעדט נאך הלכות פון טלית. אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן היוצא בטלית א מענטש גייט ארויס שבת פון זיין שטוב צום רשות הרבים מיט א טלית מקופלת ומונחת לו על כתפו בשבת איז חייב חטאת. דארף געדענקען אז ווען מען זאגט טלית אין די גמרא מיינט מען נישט א גאנצע צייט טלית של מצוה, מען מיינט א קלייד. כ'מוז ענק ווייזן וויאזוי מיר רעדן. קוקט אהער. זיי זאגן ווען מ'גייט מיט א טלית, יא? אז א מענטש נעמט זיך אמאל איז מען געגאנגען מיט לאנגע אמאל איז מען געגאנגען מיט לאנגע קליידער. דער מענטש נעמט די גאנצע קלייד און ער איז מקפל אויפן על כתפו. כ'טוה מיך אויס, קוק. מ'רעדט נישט דא פון א טלית של מצוה, די זעלבע זאך א טלית של מצוה, קוק. מ'גאנגען מיט לאנגע קליידער, און ער נעמט עס ארויף אזוי אויף די אקסל, ער גייט מיט א טלית מקופלת על כתפו, איז חייב חטאת, ווייל דו טראגסט יעצט די קלייד, דו טראגסט עס, ס'איז א משא, ס'איז נישט פשט דו דו גייסט אנגעטון. כ'וועל מיך נאך באלד נאכאמאל אויפשטעלן, כ'האף עטס וועט נישט זיין ברוגז. ווייל איינמאל דו זעסט עס איין מאל פארשטייסטו די גאנצע סוגיא פון טלית מקופלת. כ'הער נישט. היינט גייט מען דאך אראפגעלאזט איך נישט. אה באלד מיר רעדן פון היינט. מינוט מינוט מינוט. תניא נמי הכי, סוחרי כסות היוצאים בטליתות מקופלות ומונחות על כתיפן בשבת. די יוצאי סוחרי כסות, די אלע וואס פארקויפן קליידער, וואס זיי גייען שבת ארויס מיט די קליידער איינגעבויגן און איינגעקופלט אויפן אקסל, איז חייב חטאת, און ער מיינט נישט דווקא ולא סוחרי כסות בלבד אמרו, אלא כל אדם, נאר ער כאפט עס אן שדרכן של מוכרין לצאת בכך. ווער גייט ארויס מיט א צוזאמגעלייגטן קלייד אויפן אקסל אזוי ווי איך האב ענק געוויזן, א כסות וחנוני היוצא במעות הצרורין לו בסדינו, א חנוני וואס גייט ארויס מיט געלט וואס איז אים איינגעבינדן אין זיין סדין אין זיין קלייד חייב חטאת ולא חנוני בלבד אמרו אלא כל אדם אלא שדרכו של חנוני לצאת בכך ער כאפט אן די מענטשן וואס גייען געווענליך והרטנין יעקב משה פרעגט וואס איז מיט די האנטוך פארוואס מיט א האנטוך מעג מען יא גיין אזוי ווייל ס'דא מענטשן והרטנין. אדער תוס' זאגט רהטנין דאס איז לויפערס, די מעגן יא גיין בסודרין על כתיפן מיט זייערע שאלן מיט זייערע האנטוכער אויפן כתיפן, ווייל דאס איז א סדר פון אנטון א סודר, א טיכל קומט יא דא ארום דעם האלז, א טאשטיכל אדער א. שאל, א קלייד קומט נישט דא על כתיפו. ולא רטנין בלבד אמרו, נישט נאר מענטשן פון רטן, אדער ווי תוס' זאגט לויפערס, אלא כל אדם אלא שדרכן של רטנין לצאת בכך אמר רבי יהודה מעשה בהורקנוס, ברענגט די גמרא אראפ א מעשה, ברייתא, בנו של רבי אליעזר בן הורקנוס שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת איז געגאנגען מיט א שאל, מיט א טיכל אויף זיין אקסל. אלא שנימא כרוכה לו באצבעו ער האט זיך געהאט צוגעבינדן מיט א בענדל ארום זיין פינגער כדי עס זאל נישט אראפ פאלן וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו אפילו אין נימא כרוכה לו באצבעו מעג מען אויך גיין מיט דעם דרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה דרב חסדא הלכה אף על פי שאין נימא כרוכה לו באצבעו ס'איז מותר צו גיין אזוי ווי די חכמים אין די ברייתא פארציילט די גמרא נאך עפעס א פאל די הלכה פון מרזב עולא איקלע לבי אסי בר היני, עולא איז אנגעקומען אין בית מדרש פון אסי בר היני, בעו האט מען אים געפרעגט מהו לעשות מרזב בשבת, צו מען מעג מאכן א מרזב, א מרזב מיינט א רינער, וואס איז דא ביי אלע הייזער אין די זייטן פון די, אז די דאך וואסער זאל אראפגיין, אויף א גאטער רופט מען עס אן, אבער די זעלבע זאך קען מען מאכן מיט א קלייד, א מרזב, נאך איין מאל שטעל איך מיך אויף ענק. מען פלעגט אמאליגע צייטן גיין מיט לאנגע קליידער, איז דא אפאר וועגן וויאזוי מען קען עס אנטון, מען קען זיך מאכן אזוי שיין, א שיינע מרזב מאכן, מען מאכט אזא א פליט, וויאזוי הייסט עס, א קנייטש, מיט בענדלעך מיט גארטלעך, אבער איך האב שיין געמאכט דעם קלייד, איך האב געמאכט דא א געהעריגע מרזב, דו זעסט ס'איז געווארן א מרזב, וועסט אויסגיסן די וואסער עס וועט דא ווערן א גאנצע.

טאר נישט מאכן קיין מרזב אין שבת ווייל ס'זעט אויס ווי דו מאכסט א כלי, דו דו געמאכט מאי מרזב אמר רבי זירא כיסי בבלייתא, אזוי ווי די כיסים אנשי בבל פלעגן איינבייגן זייערע קליידער אזוי ווי א טאש אזוי ווי א מרזב, מען האט עס. טייט געמאכט מיט בענדלעך דאס טאר מען נישט טון שבת. פארציילט די גמרא רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא. געווען אינמיטן די וואך איז ער האט זיך איינגעבויגן זיין טלית אויף א געוויסע וועג אמר ליה פרעגט ער הכי מאי? ער פרעגט רבי זירא מען מעג אזוי מאכן שבת? אמר ליה אסור. נאכדעם האט ער זיך איינגעבויגן אויף א צווייטע וועג והכי מאי? אמר ליה אסור. אמר רב פפא נקוט האי כללא בידך. נעם דעם כלל וועסטו שוין וויסן פונקטליך ווי אזוי צו פסק'נען. כל אדעתא דלכנופי? פארוואס הייבסטו אויף יעצט דעם קלייד? דו ווילסט צאמנעמען די שפיצן און ס'זאל בלייבן אזוי? אסור טאר מען דאס נישט טון. זאגט רש"י לכנופי שיהא מתוקן תמיד להעמיד קיפולו לעולם דו מאכסט דעם קנייטש פאר שטענדיג. דלהתנאות אז דו ווילסט עס פלעין מאכן פאר צייטווייליג איז דעמאלטס מעג מען, כי הא דרב שישא בריה דרב אידי מתנאה בסדינו הוה, ער האט זיך שיין געמאכט מיט זיין סדין. יא? אזוי ווי אונז טוהן מיר אלע מיט די טלית של מצוה, מ'מאכט אים שיינע בייגן אויפן אקסל, דאס איז שיינקייט, כי אתא רב דימי ווען רב דימי איז געקומען. כי אתא רב דימי ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל אמר פעם אחת יצא רבי לשדה, אמאל איז דער רבי געגאנגען אויפן פעלד והיו שני צידי טליתו מונחין על כתפו, זיינע צוויי עקן פון די קלייד איז אים געלעגן אויף זיין, זאגט רשי שבימינו ובשמאלו לצד הקרקע. שכוח. אמר לפניו יהושע בן זירוז בן חמיו של ר' מאיר בזו לא חייב ר' מאיר חטאת איך מעג אזוי גיין שבת ס'האט דאך נישט קיין דרך מלבוש אזוי ווי דו טראגסט א משא אמר ליה דער רבי האט געזאגט דקדק ר' מאיר עד כאן זאגט רשי בתמיהה. דקדק ר' מאיר עד כאן לחייב חטאת בדבר הדומה להיות מותר כזה שאינו מקופל ואחריו נופל למטה מכתפו אלא שצדיו מונחין על כתפו אז איך נעם נישט דעם גאנצן טלית אויפן אקסל איך נעם נאר די עקן האלט דאס אויך ר' מאיר אז ס'איז אסור מיט דעם אלעם שלשל רבי טליתו רבי האט אראפגעלאזט זיין טלית שקיבל דבריו זאגט רש י פארציילט די גמרא כי אתא רבין ווען רבין איז געקומען אמר לא יהושע בן זירוז הוה אלא יהושע בן כפוסאי הוה חתנו של ר' עקיבא. און נישט און נישט מ'האט אים פארגעהאלטן מיט פארגעהאלטן מיט מיט מיט ר' מאיר אמר בזו לא חייב ר' עקיבא חטאת אמר דקדק ר' עקיבא עד כאן שלשל רבי טליתו א דריטע נוסח אין די מעשה כי אתא רב שמואל בר רב יהודה אמר נשאל איתמר נישט רבי האט עס געטוהן איינער איז געקומען פרעגן

אפילו מיט צען האנטוכער לא יביאם בידו, טאר ער נישט אהיים ברענגען די האנטוכער. זאגט רש י, ורבותא היא, ס'איז א מורא'דיגע חידוש, וואס די צען האנטוכער? אפילו דלא נפישי מיא בכל חד, ס'איז דאך נישט דא קיין סך וואסער אין איינס, וויפיל וואסער קען ליגן אין צען האנטוכער פון איין מענטש? קען דאך נישט זיין צו סך ס'קען נישט זיין צו נאס, אפילו הכי לא יביאם בידו בתוך ביתו, טארסט עס נישט אהיימטראגן אפילו על ידי עירוב, שמא ישכח ויסחוט בבואו, איך האב מורא וועסט קומען אויסקוועטשן די וואסער פון די האנטוך פאר סחיטה. אבל עשרה בני אדם די משנה מסתפגין אפילו באלונטית אחת, פניהם ידיהם ורגליהם, ומביאין אותן בידן און מ'ברענגט עס אהיים, פארוואס? ווייל ס'איז אנשים רבים, זאגט רש י הן מדכרי אהדדי, וועלן זיי זיך איינער דעם צווייטן דערמאנען. האבן די חכמים נישט גוזר געווען, די הייליגע משנה סכין מ'מעג זיך שמירן מיט אויל, וממשמשין מ'מעג עס. סכין וממשמשין ביד על כל הגוף להנאה, אבל לא מתעמלין, מיט כח טאר מען עס נישט אריינרייבן אין זיך, און די זעלבע זאך ולא מתגררין, מען טאר עס נישט מתגרר זיין מיט א מיט א כלי, ס'איז א עובדא דחול, זאגט די הייליגע גמרא, זאגט די הייליגע משנה אין יורדין, מען טאר נישט שבת גיין לקורדימא. גמרא'עט שוין זאגן וואס דאס איז א נאמען פון א טייך, ואין עושין אפיקטויזין, מ'טאר נישט מאכן, מ'טאר נישט אייננעמען שבת א אייננעמעניש וואס מאכט ברעכן, און ואין מעצבין את הקטן, מ'טאר נישט מסדר זיין די קינד, די קינד קומט ארויס און די ביינער זענען נישט מסודר, ואין מחזירין את השבר, מ'טאר נישט צוריק לייגן א צובראכענע ביין אין פלאץ, און די משנה מי שנפרקה ידו ורגלו, לאמיר זאגן אז ס'האט זיך אים אוועקגערוקט א ביין פון א פלאץ, לא יטרפם בצונן, טאר מען נישט מיט קאלט וואסער עס. זאגט רש"י לא יטרפם לשון ביצים טרופות בקערה אבל רוחץ כדרכו ואם נתרפא נתרפא טאר נישט אריינרייבן צוריקלייגן זען אין די גמרא אלץ באריכות זאגט די הייליגע גמרא קתני דו האסט געלערנט מי מערה דומיא דמי טבריה דא האט מען געלערנט מי מערה דומיא למי טבריה כאטש ביידע זענען אין די זעלבע הלכה מה מי טבריה חמין אף מי מערה חמין און דאס איז פשט וואס די תנא זאגט הרוחץ. ווייל דיעבד אין לכתחילה לא, ווייל ווארעם וואסער האבן די חכמים גוזר געווען, מען טאר זיך נישט שבת וואשען מיט ווארעם וואסער. מכלל איז געדרינגען, דף ק מ ז עמוד ב'. אז זיך אנגיסן, ס'דא רוחץ, ס'דא אריינגיין אין ווארעם וואסער, נאכדעם דא נעמען א טעפל וואסער. אבער דלהשתטף כל גופו זיך אפגיסן מיט ווארעם וואסער לשבת איז אפילו לכתחילה שפיר דמי איז אויך מותר נו ווער מני ווער איז די תנא פון די משנה וואס ס'האלט מ'מעג זיך אנגיסן מיט ווארעם וואסער שבת? ס'רבי שמעון היא דתניא אין די ברייתא לא ישתטף אדם בין בחמין בין בצונן דברי ר' מאיר ר' מאיר האלט טאר זיך נישט אפוואשן נישט נאר מ'טאר נישט אריינגיין טאר זיך אפילו נישט אפגיסן, רבי שמעון מתיר, רבי שמעון האלט, אויב האסטו אנגעווארעמט וואסער ערב שבת, מעג מען זיך אנגיסן מיט דעם און כל שכן קאלט וואסער. רבי יהודה מאכט א חילוק, חמין אסור צונן מותר, על כל פנים די משנה וואס זאגט, הרוחץ אויב דו האסט דיך שוין געוואשן מיט מי מערה וואס איז דומי' צו מי טבריה, איז געדרינגען אז לכתחילה טאר מען זיך נישט רוחץ זיין, אבער להשתטף. זאגט די הייליגע משנה ווייטער ונסתפג אפילו בעשר אלונטיאות מען מעג זיך אפילו אויב דו האסט זיך אפגעווישט מיט צען האנטוכער טארסט עס טארסט עס נישט אהיימברענגען איך האב מורא וועסט קומען קוועטשן אבער צען מענטשן וועלן זיך דערמאנען און צען מענטשן איז געשטאנען נישט נאר מיט צען האנטוכער יא צען מענטשן אפילו באלונטית אחת. איז רישא רבותא קא משמע לן זאגט די גמרא, וסיפא רבותא קא משמע לן. רישא רבותא קא משמע לן רישא ווען ער רעדט פון איין מענטש מיט צען האנטוכער, אפילו הני דלא נפישי בהו מיא עס איז נישט דא קיין סאך וואסער, איז וואס דארפסטו מורא האבן פון סחיטה? אבער כיון דאס כיון דחד הוא וויבאלד ס'איז איין מענטש און קיינער גייט אים נישט דערמאנען אז ס'איז שבת היינט און מ'טאר נישט קוועטשן האבן די חכמים גוזר געווען אתי לידי סחיטה וסיפא רבותא קא משמע לן אז אפילו הני דנפישי בהו מיא ס'איז דא אסאך וואסער אין יעדן האנטוך מיט דעם אלעם כיון דרבים נינהו מדכרי אהדדי זאגט די הייליגע גמרא תנא עבור עס ווערט א ברייתא מסתפג אדם באלונטית א מענטש מעג זיך אפווישן שבת און יום טוב ומניחה בחלון און ער לייגט עס ביים פענצטער פונעם מרחץ. טאר עס נישט אהיים טראגן כ'האב מורא ס'וועט קומען קוועטשן יואליש, ולא ימסרנה לאוליירין, טאר עס נישט איבערגעבן פאר די מקווה בעדער, פאר די פאר די פאר די מענטשן וואס ארבעטן דארט אין שוויץ מפני שחשודין על אותו דבר ווייל זיי זענען חשוד צו קוועטשן, רבי שמעון אומר מסתפג אפילו באלונטית אחת ומביאה בידו לתוך ביתו אפילו עס איז דורכגעווייקט. סאוקט פון וואסער, כהאב נישט מורא אייזיק אז ער גייט קומען קוועטשן, אמר ליה אביי לרב יוסף הלכתא מאי וויאזוי פסק'נט מען, מעג מען אדער מעג מען נישט, אמר ליה, הא רבי שמעון, הא רבי, הא שמואל, הא רבי יוחנן, נו, כ'הער נישט, האסט דא פיר.

זיך צו קענען אָפּוואַשן, ס'איז דאָך מסתּבר אַז דער רבי מיט די גאַנצע חבורה האָבן נישט דאָרט איבערגעלאָזט די האַנטוך ביים קוואַל, ס'איז דאָך אַ מקום הפקר, זאָגט רש י מסתּמא לא היו מניחין אותה על המעיין במקום הפקר, במילא זע איך אַז דער רבי האַלט אויך ווי רבי שמעון. העלאָ? העלאָ? יצחק ביסט דאָ? אַז וואָס? אז רבי האלט ווי ר' שמעון אז מען מעג אויך אהיים טראגען דעם האנטוך איך האב נישט מורא צו קומען און קוועטשען און ווי זעה איך אין שמואל ר' יוחנן שמואל האט מען שוין געהאט אויבן דאמר רב יהודה אמר שמואל מסתפג אדם באלונטית ומביאה בידו לתוך ביתו און די זעלבע זאך ר' יוחנן דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הלכה מסתפג אדם באלונטית ומביאה בידו לתוך ביתו און פרעגט גמרא פארוואס ומי אמר ר' יוחנן הכי אז מען מעג אהיים טראגען א איינצעלע האנטוך און מען האט נישט מורא צו קוועטשען והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה רבי יוחנן זאגט דאך ווי ס'איז דא א סתם משנה פסק'נט מען ווי סתם משנה אונז האמיר דאך דא אין די משנה א סתם משנה תנן הרוחץ מסתפג אפילו בעשר אלונטיות לא יביאם בידו ההוא כבן חכינאי מתני לה זאגט רש י דברי בן חכינאי מסיים בה ולאו סתמא ס'איז נישט קיין סתם משנה דאס הייסט אין די נוסח פון מוהרא ש, דברי בן חכינאי מסיים בה ולאו סתם טייטש, ביי אונז האבן מיר נישט דא ביי אונז האבן מיר נישט די חנניא בן חכינאי, אבער רבי יוחנן'ס משניות האט די משנה געהאט א נאמען, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן א. די בעדער מעגן ברענגען מביאין בלרי נשים לבי בני, זיי מעגן ברענגען די ספעשל האנטוכער וואס די פרויען פלעגן זיך אנטון סדינים שהנשים מסתפגין בהן, מותר להביאם דרך מלבוש לבית המרחץ, ובלבד שיתכסה בהן ראשן ורובן, זיי דארפן זיך אנטון מיט דעם ראשן ורובן אזוי ווי א מלבוש. זאגט די גמרא סכניתא סכניתא סודר גדול שתולה בין כתפיו וראשו עטוף בו אמאל פלעגט מען גיין אזוי ווי די אראבער ווייסט מען גייט מיט א טיכל אויפן קאפ און ס'הענגט אראפ דא על כתפו, צריך לקשור שני ראשיה למטה, דארף מען צובינדן די צוויי קניפן די צוויי עקן פון אונטן זאגט רש י שלא תיפול מראשו זאל נישט אראפ פאלן, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן וואס מיינט למטה? למטה מן הכתפיים. אמר להו רבא לבני מחוזא, כי מעבריתו מאני לבני חילא אז איר דארפט טראגן קליידער פאר די מיליטער שבת דרך רשות הרבים שרביבו בהו למטה מן הכתפיים, לאט עס אראפהענגען אונטן פון די אקסל כדי זאגט רש י שלא יהיו שוליהם מונחים בכתפיים אלא המשיכו למטה שיהא נראה לבוש, זאל אויסקוקן ווי א לבוש. זאגט די הייליגע גמרא סכין וממשמשין איז געשטאנען אין די משנה מ'מעג זיך שמירן שבת מיט אויל, מ'מעג הנאה האבן שבת פון דעם. איז תנו רבנן סכין וממשמשין בבני מעיים, מ'מעג זיך שמירן אויף די מאגן? מעג מען. סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ובלבד שלא יעשה כדרך שעושה בחול. מ'זאל עס נישט טוהן אזוי ווי מ'מאכט אינדערוואכן. היכי, וואס דארף מען מאכן אנדערש? רבי חמא בר חנינא אמר סך, קודם שמירט מען ואחר כך ממשמש, און נאכדעם איז מען ממשמש, רבי יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת. טייטש יעדער איינער האלט. זאגט רש י דקסבר בחול ממשמש ואח כ סך על כל פנים ער האלט אז אין די וואכן קודם רייבט מען און נאכדעם שמירט מען ווייל ער זאגט אז מען קען אויף איין מאל שמירן און רייבן אבער לא מתעמלין איז געשטאנען אין די משנה איינער האלט מיט? מען טאר נישט מאכן בכח אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אסור לעמוד בקרקעיתה של די דיומסת מען טאר נישט שטיין אינעם טייך וואס איז געזאלצן מפני שמעמ שמעמלת ער ווערט זייער אנגעהיצט און מען רייבט אים און די זאלציגע וואסער היילט אים אויס, און שבת טאר מען זיך נישט טוהן רפואה. אמר רב יהודה אמר רב כל ימיה של דיומסת איז עשרים ואחד יום איין און צוואנציג טעג וואס דאס איז אסור צו גיין שבת אין דעם טייך ועצרת מן המנין שבועות איז מן המנין ס'הייסט אין יענע צייט ווען ס'איז גאר גאר הייס דעמאלטס איז די איסור אבער א גאנץ יאר איבעיא להו עצרת להאי גיסא או להאי גיסא איין און צוואנציג טעג פון שבועות אויף אהין אדער איין און צוואנציג טעג פאר שבועות תא שמע.

איז די איין און צוואנציג טעג פאר שבועות? די גמרא, ניין, דילמא התם, קען זיין ביי די, ביי די אלע משקה וואס מען טרינקט פאר רפואה הוא דכמה דקריר עלמא מעלי, ווען די גאנצע וועלט איז נאך אביסל קיל דעמאלטס איז גוט צו טרינקען אבל הכא משום הבלא הוא אז ס'איז די הייסקייט פונעם טייך איז כיוון דחמים עלמא טפי מעלי, קען זיין ס'איז פארקערט איין און צוואנציג טעג נאך שביעות, על כל פנים די גמרא ווייסט נישט, די גמרא בלייבט נישט וואס איז די איין און צוואנציג טעג.

דאס האט אוועק גענומען די עשרת השבטים זאלן נישט זאלן נישט לערנען זיי ווערן פארנומען מיט טרינקען און מיט זיך באדן איז רבי אלעזר בן ערך פארציילט די גמרא איקלע להתם איז אמאל אנגעקומען צו די פלאץ פון פרוגיתא און דיומסת אימשיך בתרייהו האט ער אנגעפאנגען טרינקען די וויין און האט אנגעפאנגען זיך גיין באדן אין די טייך איעקר תלמודיה האט ער פארגעסן די לערנען. דער הייליגער רבי אלעזר בן ערך האט אנגעפאנגען טרינקען, ער האט אנגעפאנגען ביזי זיין מיט די שוויץ, מיט די זיך באדן, כי הדר אתא ווען ער איז צוריק געקומען קם למיקרי בספרא האט מען אים אויסגערופן צו ליינען, און מען האט געהאלטן ביי די פרשה פון החודש הזה היו לכם ראש חדשים, אמר האט ער זיך אנגערופן החרש היה לבם, שוין אפילו נישט געקענט ליינען, נישט פארשטאנען וואס שטייט דארט. האט זיך אים אויפגעטוישט די אותיות פון החודש די ד' איז געווארן החרש און פון הזה איז געווארן היה און פון לכם היה לבם חכמים געזען וואס איז געשען דא מיט דעם הייליגן צדיק און בעו בעו רבנן רחמי עליה האבן זיי געבעטן דעם אייבערשטן והדר תלמודיה און ער געדענקט נאכדעם האט ער זיך צוריק דערמאנט דאס לערנען. ענטפערט די גמרא, פירט די גמרא אויס והיינו דתנן דאס האבן מיר געלערנט ר' נהוראי אומר, הוי גולה למקום תורה, אויב דו האסט נישט קיין תלמידי חכמים אין דיין פלאץ, זאגט רשי אם תלמיד חכם אתה ואל תשב אלא במקום תלמידי חכמים חבריך, ואל תאמר תלמידים הם יבואו אלי ודי לי בכך למה אהיה גולה, ניין, דו נעם דעם וואנדער שטעקן און דו צי דיך אוועק צו א פלאץ וואס מען לערנט, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך זאלסט נישט זאגן אז זי וועט זיך נאכקומען נאך דיר, שחבריך יקיימוה בידך ווייל דווקא דורך גוטע חברים, אז מען האט גוטע חברים, זאגט רשי הרגל אצלם, וכשתשנה מסכתא אחת והם אחרת תשמענה, ותהא סדורה בפיך ואל תשתכח ממנו. ואל בינתך אל תשען, זאלסט דיך נישט פארלאזן און זאגן, זאגט רשי לומר חכם גדול אני, ובעל זכרון, איך געדענק, וכשאחזור פרק זה או מסכתא זה לא תשתכח חברתה ממני, ניין! מען דארף האבן חברים, תנא האט מען געלערנט לא ר' נהוראי שמו, דער נאמען איז, דער עכטער נאמען איז נישט געווען ר' נהוראי, אלא ר' נחמיה שמו, ואמרי לה ס'דא זאגן ר' אלעזר בן ערך שמו, דאס איז טאקע אונזער תנא וואס איז געזיצן ביי די, וואס איז זיך אוועק געגאנגען פון זיינע חברים און איז אנגעקומען דארט צו די פלאץ פון וויינען. למה נקרא שמו רבי נהוראי? שמנהיר עיני חכמים בהלכה אז ער האט לעכטיג געמאכט די אויגען פון די חכמים בהלכה. לאמיר צוריק גיין צו די הייליגע משנה אבל לא מתגררין תנו רבנן אין גוררים במגררת בשבת מ'טאר נישט קראצן מיט א קראצער רבן שמעון בן גמליאל אומר אם היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה גורר בדרכו ואינו חושש

זאגט די גמרא משום פיקא טיט של אותו נהר מחליק ובגדי האדם נשרים במים כשנופל ואתי לידי סחיטה כ'האב מורא אז ער וועט קומען קוועטשן זאגט די משנה ווייטער ואין עושין אפיקטויזין בשבת אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו נישט געזאגט געווארן אלא בסם א געוויסע סארט סם א געוויסע סארט טרינקען וואס מאכט ברעכן זאגט רשי כ'האב מורא שחיקת סממנים. די גזירה פון רפואה. אבל ביד, אריינשטעקן די פינגער אין די מויל, אויסברעכן די טשולנט, אויסברעכן די עסן, א מענטש פילט זיך זיך איבערגעגעסן, איז מותר. תניא רבי נחמיה אומר אף בחול אסור, מען טאר נישט אין די וואכן אויך נישט מאכן די אפיקטויזין, מפני הפסד אוכלים, ווייל דו ביסט. כ'הער נישט. בל תשחית. ס'איז בל תשחית. איך שוין געגעסן. אה, איך כאפ שוין, מ'רעדט נישט דא פון איינעם וואס פילט נישט גוט. וואס? ער וויל עס טון, ער וויל נאך עסן. ס'איז נישט פשט א מענטש וואס וויל, א מענטש פילט נישט גוט, מעג ער עס טון, בל תשחית דגופא עדיף. מ'רעדט דא פון אן אדער אדער אנארעקסיק, רחמנא לצלן, אייבערשטער זאל אפהיטן אידישע קינדער. רחמנא ליצלן מ'פאלט אריין אין די מחלה. אט וואס? וואס מיינט עס? ס'איז דא ביי די, ס'איז דא ביי די מענער, איז דא בעיקר ביי די פרויען אויכעט. עיקר. מ'וויל אויסקוקן שיין, מ'וויל זיין דאר. און וויפיל מ'עסט האט מען אלץ מורא אז מ'איז שוין, אז מ'איז שוין צו טשאבי. און דאן האב איך מיט פרויען, יעדע מאל זיי ענדיגן עסן גייען זיי אריין אין טוילעט, זיי שטעקן אריין א פינגער און זיי ברעכן אויס די עסן, און מ'קען אויכעט שטארבן, ווייל ס'איז נישטא קיין עסן, גארנישט בלייבט נישט אין די גוף. אייבערשטער זאל אפהיטן, דאס קומט געווענליך פון די משפחות וואס טעראריזירן די קינדער זאלן אויסקוקן גוט, אויסקוקן גוט, אויסקוקן גוט, גייט אריין אזא מחלה דער אייבערשטער זאל אפהיטן. אדער נעבעך איינער וואס האט זיך געבענד, אדער געסטעיפלט, אויך, ער עסט, ער שטעקט אריין א פינגער, מ'האט געהאט אין ישיבה א בחור, געדענקסט? געגעסן, אריינגעשטופט א פינגער, אויסגעבראכן כדי ער זאל קענען עסן נאך. זאגט די הייליגע גמרא ואין מעצבין את הקטן, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לפופי ינוקא בשבת שפיר דמי. אנצוטוהן די קליידער אויף א קינד זאגט רש י. כמו שעושה לקטן שישתוו איבריו ולא יתעקם. מ'טוט אים אן מיט א ספעשל קלייד, זאל, זאל זיך אים גראד מאכן די אברים, מעג מען. פרעגט די גמרא והאנן תנן, אונז האבן זיך געלערנט אין די משנה אין מעצבין, זאגט די גמרא התם בחומרי שדרה, דארט רעדט מען בחוליא של שדרה שנתפרקה אחת מהן, ולאחר זמן קמיירי דאס איז מ'מיינט נישט דא די ערשטע טאג נאכן געבוירן דמיחזי כבונה, אבער ללפפו אנצוטון דעם קינד מיט אזעלכע קליידערלעך זאל אים זאל אים שיין שיין ווערן די.

אמר ליה, האט רבה בר בר חנה געזאגט פאר רב יהודה, הכי אמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל, אז די הלכה איז מחזירין את השבר. אמר ליה, האט זיך רב יהודה אנגערופן, הא חנא דידן, והא שמואל דידן. סיי חנא איז אן אונזעריגער, און סיי שמואל, זאגט רש י ממקומנו הוא, און מיט דעם אלעם ולא שמיע לי, איך האב עס נישט געהערט ביז יעצט ביז דו ביסט געקומען, איז ולאו בדינא גרבתיך, פארשטייסט שוין פארוואס איך האב געשיקט מיין גבאי זאל דיך גיין צונעמען דיין רעקל ביז דו קומסט צום שיעור, כ'דארף דיך האבן דא. קוק, ביידע קומען פון דא און איך האב נישט געוואוסט די הלכה ביז דו ביסט געקומען. געשטאנען אין די משנה מי שנפרקה ידו אויב האט זיך ארויסגערוקט א ביין פון פלאץ טאר מען עס נישט טורף זיין אבער ווען מען מעג עס פלעין אנגיסן כדרכו פארציילט די גמרא רב אויא הוה יתיב קמיה דרב יוסף רב אויא איז געזעצן פאר רב יוסף שניא ליה ידיה האט זיך פארוקט נעבעך רב אויא'ס הענט פון פלאץ און ער האט געוואלט וויסן וויאזוי מען מעג עס צוריק לייגן אין שבת. אמר ליה הכי מאי, ער פרעגט רב י, און ער פרעגט, פרעגט רב יוסף, הכי מאי, מעג עס? ניין, אסור. הכי מאי, אמר ליה, אסור. אדהכי איתפח ידו, עס האט זיך צוריק געלייגט, עס איז צוריק אריין אין פלאץ. אמר ליה, רב יוסף האט זיך אנגערופן, מאי תיבעי לך, וואס איז געווען בכלל דיין שאלה, דו האסט מיך געפרעגט צו מען מעג עס טון? הא תנן האבן מיר דאך בפירוש געלערנט אין די משנה מי שנפרק ידו ורגלו לא יטרפם בצונן, אבל רוחץ כדרכו ואם נתרפא, נתרפא, דאס הייסט, מ'זעט דאך קלאר אין די משנה אז אויב ס'זעט אויס ווי א רפואה טאר מען עס נישט טון, אמר ליה האט זיך רב אויא אנגערופן ולא תנן אין מחזירין את השבר, און מיט דעם אלעם אמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל הלכה מחזירין את השבר, זעה איך דאך אז מ'פסק'נט נישט ווי די ערשטע חלק משנה אפשר פסק'נט מען אויך נישט ווי די צווייטע חלק משנה, אמר ליה וואס כולהו בחדא מחיתא מחיתינהו, וואס מ'האט אלץ גענייט מיט איין נאדל?

ואל תאמר שהיא תבוא אחריך ווייל דווקא חבריך יקיימוה בידך. מען מוז האבן גוטע חברים. אז עס האט זיך ארויסגעצויגן דא אין שטעטל מוז מען קומען לערנען תורה. מ'מוז קומען לערנען תורה, כ'האב אויפגענומען מגיד שיעורים צופרי, און אויפגענומען מגיד שיעורים ביינאכט, מ'זאל קומען קובע זיין שיעורי תורה, ווי קען מען עס אריינברענגען צווישן די עולם? דאנקע משה. כ'הער נישט. רעד נאכאמאל און נאכאמאל. און איך האף נאך אביסל צו ארויסקומען דא יונה, דערצו לערנען אביסל הלכה אויכעט פענק. זייער וויכטיג, זייער וויכטיג צו לערנען. און איך וויל איינלאדענען יעדן איינעם צום סיום מסכת שבת, קומענדיגע וואך זונטאג. האבן מיר דורכגעאקערט א גאנצע מסכתא ברוך השם. איך לערן עס פאר שנעל. יעצט קענסטו עס נעמען און איבערגיין נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. איך האב תלמידים וואס גייען איבער יעדן דף זיבן מאל. הערט דעם שיעור, זעט עס איבער נאכאמאל און נאכאמאל ביז עס איז אים שוין אזוי גוט אין די הענט. און אז דו קומסט נישט אן צו פארשטיין דעם דף גמרא, זאג די ווערטער פון די גמרא. איך געדענק א איד איז צוגעקומען די פריערדיגע מאל מ'האט אנגעפאנגען שס, נישט די פריערדיגע סיום השס. פאר זיבן א האלב יאר צוריק זענען מיר געווען אין קעמפ, אויך אין ליבערטי, דא ממש אויבן, און א איד זאגט מיר, איך שי, איך האב אנגעפאנגען שס מיט רש"י. זייער גוט, אבער זע איין זאך, זע צו זאגן די ווערטער פון די גמרא, זאג איך דיר. ווייל מיט דעם קען זיך א מענטש בלייבן, מיט דעם קען אלע שיינע זאכן, פון דעם קען מען נאך אראפפאלן. אקעי.